זאגט די משנה, איינער איז מקדש א פרוי על מנת שיש לי בית כור עפר, ער זאגט איר אז ער האט אזויפיל לאנד וואס מען קען דארט פארזייען א בית כור, א בית כור איז דרײַסיק סאה. דער חצר המשכן איז געווען די לענג הונדערט אמות און די ברייט פֿופֿציק, איז דאס געווען צוויי סאה. קומט אויס אז א סאה איז פֿופֿציק אויף פֿופֿציק, דאס הייסט צוויי טויזנט פֿינף הונדערט סקווער אמות. און א בית כור איז טויזנט פֿינף הונדערט די לענג אויף פֿופֿציק די ברייט, דאס מאכט אויס פֿינף און זיבעציק טויזנט סקווער אמות, און אויב איך וויל מאכן פון דעם א ציור, און ביי די ענדע גמרא איז פארהאן אט דער ציור, קומט עס אויס לויט ווי דער ב"ח איז גורס. צוויי הונדערט און דרײַ און זיבעציק אמות מיט א האלבע אמה, און צוויי טפחים די לענג, און די ברייט איז אויך אזוי, צוויי הונדערט דרײַ און זיבעציק אמות מיט א חצי אמה, מיט צוויי טפחים, מיט נאך א קלייניגקייט, די קלייניגקייט איז ווינציגער ווי א האלבע ברייט פון א אצבע, ווינציגער ווי א העלפט, אביסל מערער פון א דריטל, איז אויב ער זאגט אזוי יא, הרי זו מקודשת, איז זי מקודש, ויש לו, אויב ער האט. נאך א דין שטייט, אויב ער זאגט על מנת שיש לי במקום פלוני, ער איז איר מקדש, על מנת מיט דעם תנאי אז ער האט אויף דעם ארט דעם בית כור עפר, אם יש לו באותו מקום מקודשת, אויב ער האט א בית כור עפר אויף דעם ארט איז זי מקודש, ואם לאו, און אויב ניט אינה מקודשת איז זי ניט מקודש. אויב ער האט געזאגט על מנת שאראך איך בין דיר מקדש אויף דעם תנאי אז איך וועל דיר ווייזן בית כור עפר, הרי זו מקודשת, איז זי מקודש. ויראנה, אויב ער וועט איר ווייזן א בית כור עפר וואס באלאנגט צו אים. ואם הראה בבקעה, אויב האט ער געוויזן אין א בקעה וואו ס'איז דא אסאך פעלדער און די בית כור באלאנגט נישט צו אים, אינה מקודשת, איז זי ניט מקודש. די גמרא וועט ווייטער פרעגן פשיטא, ער דארף דאך איר ווייזן א בית כור עפר וואס באלאנגט צו אים. רש"י, בית כור מיינט מען מקום הראוי לזרוע ל' סאה, א ארט מען קען דארט פארזעען דרייסיג סאה וחושבינן, מיר טוהן רעכענען, לכל סאתים, צו יעדן צוויי סאה. מאה על חמישים, הונדערט די לענג, פופציג די ברייט, כחצר המשכן, אזוי ווי ס'איז געווען אין דעם חצר פון משכן. חמשים על חמשים לבית סאה, יעדע סאה איז פופציג די אמות די לענג און פופציג די ברייט, ובית כור, דער שטח פון א בית כור, אלף ות"ק אורך, טויזנט פינף הונדערט די לענג, על נון רוחב, אויף פופציג די ברייט, ואם אתה מרבעו, אז דו ווילסט מאכן פון דעם א סקווער, תמצאנו וועסטו עס טרעפן, ווי דער ב"ח איז גורס, מאתיים ושבעים ושלוש אמה, וחצי אמה, צוויי הונדערט דרײַ און זיבעציק און א האלבע אמה, ושני טפחים מיט צוויי טפחים, על ריש עין גימל אמה וחצי אמה וב' טפחים. ועוד דבר מועט, נאך א קלייניגקייט. און דער ב"ח זאגט וויפיל איז די קלייניגקייט? ווינציגער ווי די ברייט פון א האלבן אצבע, און מער פון א דריטל אצבע. ואם הראה בבקעה, הראה לה בקעה גדולה, דו האסט א גרויסע בקעה בה כמה בתי כור, דארט איז דא אסאך בתי כור, ואין אחד מהן שלו. קיין איינע פון די כורין באלאנגט נישט צו אים, איז זי נישט מקודש. איז ס'לשון דער משנה, הרי זו מקודשת ויש לו, ווייזט אויס אז ס'איז דא עדות אז ער האט א בית כור עפר, פרעגט די גמרא, אפילו דעמאלט ס'איז נישט דא קיין עדות, וניחוש זאל מען מורא האבן שמא יש לו, אפשר האט ער, ממילא. אז זי ווערט מקודש צו א צווייטן, דארפן די קידושין נישט זיין קיין קידושין, כאטש איך האב נישט קיין עדות ער האט בית כור, אפשר האט ער. ועוד תניא, נאך האמער געלערנט אין א ברייתא, חיישינן שמא יש לו, כ'האב מורא אפשר האט ער א כור. זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. הא בקידושי ודאי, אויב ס'דא עדות אז ער האט א בית כור עפר, איז עס קידושי ודאי, און אז ס'קומט צו גיין א צווייטער האט איר מקדש געווען, איז זי נישט מקודש, הא בקידושי ספק, אויב ער האט נישט קיין עדות, כ'ווייס נישט, האב איך מורא טאמער ער האט, און זי איז נישט מותר צו קיין צווייטן, וועט זיין א צווייטער האט איר מקדש געווען, דארף זי האבן פון אים א גט, אפשר די ערשטע נישט געווען קיין קידושין, אפשר האט ער נישט,

דאי אשמועינן גבי זוזי, זאל מען דערציילן ביי זוזי, וואלט איך געזאגט, ווען זשע האב איך מורא שמא יש לו, משום דעבידי אינשי דמצנעי, ס'איז דער סדר פון מענטשן אז זיי האבן געלט, זיי ווילן נישט מען זאל וויסן, דעריבער זאגן מיר, אויב ער האט איז קידושי ודאי, ווען איך ווייס נישט איז קידושי ספק. אבל ארעא אבער ביי ערד. אימא וואלט איך געוואלט מיינען אי דאית ליה ארעא אויב ער זאל האבן ערד קלא אית ליה דארפן מענטשן וויסן און אויב איך ווייס נישט אז ער האט ס'איז נישט דא קיין קול וואלט איך געוואלט מיינען א קידושי ספק איז אויכעט נישט דא. קא משמע לן, דערציילט ער מיר פון דעם וואס ער האט עס געלערנט צוזאמען צו זאגן אז ביי ערד האט דעם זעלבן דין ווי געלט, אזוי ווי דארטן ווען ס'איז דא עדות אז ער האט געלט איז קידושי ודאי, אז ס'איז נישטא קיין עדות איז א ספק, איז די זעלבע זאך ביי קרקע, אויב ער האט עדות אז ער האט קרקע איז קידושי ודאי, און אויב איך ווייס נישט איז עס קידושי ספק. על מנת שיש לי במקום פלוני, אויב ער האט געמאכט א תנאי, ער האט זי מקדש געווען אז ער האט א כור עפר אויף דעם ארט, שטייט אין דער משנה, אויב ער האט נישט אויף דעם ארט איז זי נישט מקודש. פרעגט די גמרא פשיטא, דאס איז דאך מיר פשיטא, אז ער האט נישט אויף דעם ארט איז זי נישט מקודש. זאגט די גמרא, די זאך איז נישט קיין פשיטא, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען אמר לה ער זאגט צו איר מאי נפקא לך מינה וואס איז דיר די חילוק צו עס איז נישט אויף דעם ארט צו ס'איז א ווייטער ארט אנא טרחנא ומייתינא איך וויל זיך באמיען און כ'וויל ברענגען די תבואה אין הויז וואס איז דיר א חילוק צו איך האב א גרעסערע טרחה צו כ'האב א קלענערע טרחה קא משמע לן דערציילט מיר די משנה. אז אויב ער האט נישט אויף דעם ארט און ער טענה'ט אנא טרחנא ומייתינא איז נישט קיין טענה און ס'איז נישט מקודש. אין די משנה האט מען געלערנט על מנת שאראך בית כור עפר הרי זו מקודשת ויראנה, ער זאל איר ווייזן. תנא האט מען געלערנט אין א ברייתא לא נתכוונה זו די כוונה איז נישט געוועזן אלא לראות משלו, אז צו זעהן א כור עפר וואס באלאנגט צו אים, ואם הראה בבקעה אינה מקודשת, פרעגט די גמרא פשיטא, מיר זאגן דאך אז דאס וואס ער האט געזאגט ער וועט איר ווייזן א בית כור עפר מיינט נאר וואס באלאנגט צו אים, איז אויב ער ווייזט איר וואס באלאנגט נישט צו אים, איז דאך א זיכערע זאך אז ס'איז נישט מקודש. זאגט די גמרא לא צריכא, די חידוש פון דער משנה איז דנקיט בדיסתורא. ער האט גענומען אפילו א גאנצע בקעה, ער איז אויף דעם א אריס, ער טוט איבערארבעטן די פעלד, די פעלד באלאנגט נישט צו אים, אבער ער טוט עס איבערארבעטן, און ער טיילט זיך מיט די תבואה פון דעם מיט דעם בעל הבית, וואלט איך געוואלט מיינען. ס'הייסט דאך ער האט דאך א פעלד וואס צו ארבעטן פון וואס צו האבן פרנסה זאל זיין מקודש, דערציילט מיר די משנה אז ס'איז נישט מקודש. רשי, זאגט די גמרא גבי הקדש תנן, ביי הקדש האבן מיר געלערנט, המקדיש שדהו, איינער האט מקדיש געווען זיין פעלד, בשעת היובל, דעמאלט ווען יובל גייט אהן. דעמאלט ווען יובל גייט נישט אהן, ווען ס'איז נישט געוועזן רוב יושביה עליה, רוב אידן זענען נישט געוועזן אין ארץ ישראל, גייט נישט אהן קיין יובל. דעמאלט ווען איינער איז מקדיש א פעלד, ער וויל עס אויסלייזן פון הקדש, טוט מען אפשאצן וויפיל די פעלד איז ווערט און אזוי פיל דארף ער באצאלן. אויב די בעל הבית לייזט עס אויס דארף ער מוסיף זיין א חומש. דעמאלט ווען יובל גייט אהן, אויב איינער האט מקדיש געווען שדה אחוזתו, האט די תורה געגעבן א באשטימטן סכום אז אויב דאס איז געוועזן זרע חומר שעורים, א ארט וואו מען קען פארזייען א כור שעורים דארף מען געבן פֿופֿציק שקלים אז מען וויל עס אויסלעזן, דאס רעדט זיך אז מען האט עס מקדיש געווען גלייך נאך יובל, אויב עס איז שוין דורכגעגאנגען העלפט צייט נאך יובל, עס איז געבליבן ביז דעם אנדערן יובל נאר העלפט צייט, דארף ער נאר עס איז געבליבן פֿיר און צוואַנציק און א האלבע יאר, דארף ער געבן א העלפט פון. פֿופֿציק שקלים ער האט מקדיש געווען א אנדערע מאס נישט קיין כור צוויי כורים דארף ער געבן ביז יובל הונדערט שקלים אז ס'איז געבליבן דארט צען יאר ביז יובל דארף ער געבן א צענט חלק פון דעם איז איינער האט מקדיש געווען א פעלד בשעת היובל וואס דעמאלט סיי א גוטע פעלד סיי א נישט גוטע פעלד דארף מען אויסלעזן מיט חמישים שקל כסף פאר זרע חומר שעורים, נותן גיט ער בזרע חומר שעורים חמישים שקל כסף, ס'איז נישט קיין חילוק צו ס'איז א גוטע פעלד צו די פארקערטע, ווי איז היו נקעים עמוקים עשרה טפחים, אז ס'איז דארטן געוועזן גריבער וואס זענען טיף צען טפחים, או סלעים אדער שטיינער גבוהים י' טפחים.

אויב די נקעים מיט די סלעים זענען געווען די נקעים נישט געווען טיף קיין צען טפחים און די סלעים נישט געווען הויך קיין צען טפחים נמדדים עמה דעמאלט ווערן זיי יא געמאסטן צוזאמען מיט די פעלד. והוינן בה האבן מיר געפרעגט א קשיא נהי דבהדי ארעא לא קדשי זאלן טאקע זיין אז צוזאמען מיט דער פעלד ווערט עס נישט געמאסטן, אז איך זאל טוהן מעסטן די שיפקייט דעם קטפרס זאל ווערן גערעכנט אין דעם חשבון, אבער נקדשו באפי נפשייהו זאל דאס ווערן הייליג באזונדער, און ס'זאל ווערן געמאסטן וויפיל דארטן איז דא, און דעם מדרון זאל איך נישט רעכענען אריין אין דעם חשבון, און כ'וועל אויסמעסטן, זאל איך אויסחשבונען, אז מען זאל עס אויסלעזן לויט דעם חשבון זרע חומר שעורים. וכי תימא, אויב דו וועסט וועלן פארענטפערן, כמה דלא הוי בית כור, לא חשיב,

ס'גענוג ס'זאל נאר שטיין ואם מאחוזתו יקדיש איש, כ'ווייס דאך מ'רעדט דאך ביי א פעלד, די לפי שנאמר ווייל עס שטייט אין פסוק זרע חומר שעורים זאל איך אויסלעזן בחמשים מיט פופציג שקלים, אין לי וואלט איך נישט ווייס איך נישט אלא שהקדיש בענין הזה, אויב ר'האט מקדיש געווען כדי זרע חומר שעורים דעמאלט דארף ער געבן פֿופֿציק שקלים מנין פון וואנעט ווייס איך לרבות מרבה זיין לתך, ער האט מקדיש געווען א האלבן כור דארף ער פאר דעם געבן פֿינף און צוואַנציק שקלים וחצי לתך, אדער א פערטל כור, סאה, ער האט מקדיש געווען א סאה, תרקב, תרקב איז א צוזאמשטעל פון צוויי ווערטער תרי קב, דאס הייסט דריי קב, דאס איז א האלבע סאה. וחצי תרקב, ער האט מקדיש געווען א האלבן תרקב, דאס איז אנדערהאלבן קב, א פערטל סאה. ואפילו רובע, אפילו ווען ער האט מקדיש געווען רובע, א רובע הקב, מנין, פון וואנעט ווייס איך אז איך טו אויסחשבונען און מען טוט אויך אויסלעזן לויט דעם חשבון פון זרע חומר שעורים חמישים שקל כסף? תלמוד לומר שטייט אין פסוק שדה מכל מקום, שדה הייסט ווי די פעלד זאל נישט זיין, ווי גרויס די פעלד זאל נישט זיין איז דא די דין. פון אויסלייזן עס לויט דעם חשבון. אויב אזוי איז דאך די קשיא, פארוואס זאגן מיר אז די נקעים די סלעים ווערן אויסגעלייזט לפי שוויין? דאס ביסטו גערעכט, איך דארף נישט מעסטן די שיפקייט די בארג אראפ די בארג ארויף. אבער זאל איך די שטח וויפיל דאס פארנעמט, זאל דאס ווערן אויסגעלייזט לויט דעם חשבון זרע חומר שעורים. אמר מר עוקבא בר חמא, האט מר עוקבא בר חמא געענטפערט, הכא דא הא בנקעים מלאים מים עסקינן, דא רעדט זיך אז די לעכער, די גריבער, זענען געווען פול מיט וואסער, משום דלאו בני זריעה נינהו, ס'איז אזעלכעס וואס מ'קען עס נישט פארזייען, און אין פסוק שטייט דאך זרע, דאס וואס מ'קען פארזייען, דעמאלט איז דער חשבון חומר שעורים חמישים שקל כסף, אבער דארטן ווי מ'קען נישט פארזייען, טוט מען עס אויסלייזן לויט דער ווערט. דיקא נמי, א ראיה איך דארף ברענגען אז עס רעדט זיך אז מען קען דארט נישט פארזייען, דקתני, ער לערנט מיט די נקעים די גריבער דומיא דסלעים גבוהים, ער לערנט עס צוזאמען מיט סלעים גבוהים מיט די הויכע שטיינער, שטיינער איז דאך נישט ראוי לזריעה. שמע מינה, איז א ראיה אז מען מיינט אזעלכע נקעים וואס זיי זענען נישט ראוי צו פארזייען. פרעגט די גמרא, אי הכי, אויב זיי זענען נישט ראוי צו פארזייען אפילו פחות מכאן נמי, אפילו דעמאלט ווען זיי זענען ניט טיף קיין צען טפחים, דארף דאך אויכעט זיין דער דין אז ס'זאל נישט ווערען געמאסטען. ווייל די תורה זאגט דאך זרע דאס וואס איז ראוי צו פארזייען, ענטפערט די גמרא, הני נגאני דארעא מיקרי, אויב די נקעים זענען נישט טיף קיין צען טפחים, ווערט עס אנגערופן די אגנות די בעקנס פון דער ערד, ס'איז פון דעם לשון וישם באגנות, צי די שטיינער, אויב זיי זענען נישט הויעך קיין צען טפחים, שדרא דארעא מיקרי, ס'האט נישט קיין נאמען פאר זיך, נאר ס'ווערט אנגערופן אויף דעם נאמען פון דער ערד, די שדרה פון דער קרקע, דעריבער ווערן זיי געמאסטן צוזאמען מיט דער ערד. דאס איז דער דין בהקדש. גבי מכר תנן, ווען איינער פארקויפט דעם צווייטן א פעלד האבן מיר געלערנט, האומר לחבירו, איינער זאגט צו זיין חבר, בית כור עפר אני מוכר לך, איך פארקויף דיר א בית כור עפר, והיו שם, ס'איז דארטן געוועזן נקעים גריבער, עמוקים עשרה טפחים, טיף צען טפחים, או סלעים אדער שטיינער, גבוהים עשרה טפחים, וואס זענען הויעך צען טפחים, אין נמדדין עמה, ווערן זיי נישט געמאסטן. פחות מכאן, אז די נקעים זענען נישט געווען טיף קיין צען טפחים, די שטיינער זענען נישט געווען הויעך קיין צען טפחים, נמדדין עמה, ווערן זיי יא געמאסטן. ואמר מר עוקבא בר חמא, האט מר עוקבא בר חמא געזאגט, אף על פי שאין מלאים מים, דאס וואס מיר זאגן אז די נקעים זענען טיף צען טפחים, ווערן זיי נישט געמאסטן צוזאמען מיט א פעלד, אפילו זענען נישט פול מיט וואסער, אפילו ס'איז ראוי מען זאל זיי פארזעען, דאך ווערן זיי נישט געמאסטן. מאי טעמא? פארוואס ווערט עס נישט געמאסטן? אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, לפי שאין אדם רוצה שיתן את מעותיו, א מענטש וויל נישט געבן זיין געלט, באצאלן, בשדה אחת אויף איין פעלד, ויראה לו, ס'זאל ווערן געזען צו אים, כשניים וכשלושה מקומות, איז סתם ווען א מענטש קויפט א בית כור, מיינט א מענטש צו זאגן אז ס'זאל זיין צוזאמען א בית כור, ס'זאל זיין איין פעלד, נישט מיט צוויי פעלדער. פרעג איך דיר, הכא מאי? ער האט געזאגט צו איר ווען ער האט איר מקדש געווען, על מנת שיש לי בית כור עפר און דארטן איז געוועזן גריבער וואס זענען טיף צען טפחים, און זענען ראוי לזריעה, צו דאס זאגן מיר להקדש מדמינא לה, איך גלייך עס צו צו הקדש, און ביי הקדש איז דאך דער דין אז אויב ס'איז ראוי לזריעה ווערט עס געמאסטן צוזאמען מיט די פעלד, ממילא איז זי מקודש. או למכר מדמינא לה, איך גלייך עס צו צו מכר, און דאס ווערט נישט געמאסטן מיט דעם בית כור, איז זי נישט מקודש. זאגט די גמרא, מסתברא דער שכל זאגט, להקדש מדמינא לה, איך טו עס צוגלייכן צו הקדש, אז זי איז יא מקודש. דאמר לה, ער זאגט צו איר, אנא תראכנה, איך וועל זיך באמיען, וזרענא, און איך וועל פארזעען, ומסינא, און איך וועל ברענגען. פריער האבן מיר דאך געלערנט אין גמרא, אנא טרחנא ומייתינא איז נישט קיין טענה, ווייל דארט רעדט זיך דאך אז ער האט געזאגט שיש לו בית כור עפר במקום פלוני, זאגן מיר, זי איז נאר מסכים געווען צו ווערן מקודש אויב ער האט במקום פלוני נישט א צווייטן ארט. זיין טענה אנא טרחנא דאס איז נישט קיין טענה. דא אויך, ער האט דאך נישט געזאגט במקום פלוני, ער האט געזאגט ער האט א בית כור עפר, און דער בית כור עפר איז שווערער איבערצוארבעטן צוליב די נקעים, ער האט דען איר געזאגט ער האט א בית כור וואס איז לייכט צו בארארבעטן? דעריבער זאגן מיר אז זי איז מקודש. רש"י. אויבן אין די ערשטע שורה, בשעת היובל, בזמן שהיובל נוהג, דעמאלט ווען יובל גייט אן, שכל שדה אחוזה, דעמאלט אז מ'איז מקדיש א פעלד וואס האט באקומען א ירושה, פדיונו שוה, די סכום וויפיל מען דארף באצאלן פאר אויסלייזן איז גלייך מגזירת הכתוב, אחת יפה ואחת רעה, סיי ס'איז א גוטע פעלד סיי ס'איז נישט א גוטע פעלד, אבל בזמן שאין היובל נוהג, דעמאלט ווען עס גייט נישט אן יובל,

די שיפקייט זאל נישט ארויף גיין אין חשבון. איי וועסטו וועלן זאגן אז ס'ווינציגער ווי א בית כור איז עס נישט הייליג, מיר האבן דאך געלערנט שדה מה תלמוד לומר, והוה ליה למכתב ס'האט געדארפט שטיין אין פסוק ואם מאחוזתו יקדיש איש וכתב, און די תורה זאגט ואם משדה אחוזתו איז דאך דער משדה איבריג. נאר איך וואלט געוואלט מיינען אז ווען קומען איז דער דין אז נותן בזרע חומר שעורים חמישים שקל כסף דוקא בענין הזה ער וואלט מקדיש געווען כדי זרע חומר שעורים אז ס'זאל זיין שטח ווי מ'קען פארזעען א חומר שעורים לתך. אויב ער וואלט נאר מקדיש געווען חצי כור, א האלבן כור, תרקב, חצי סאה, א האלבן סאה, א סאה האט זעקס קבים, תרקב הייסט תרי קב, דריי קבים. האבן מיר געענטפערט, דעריבער זאגן מיר אז מען טוט נישט אויסלעזן לפי זרע חומר שעורים, אז דא רעדט זיך ס'איז געווען פול מיט וואסער, דלאו בני זריעה נינהו, מען קען נישט דארטן פארזעהן, וקורסא פקורסא, די תורה זאגט זרע, דער דין וואס איך זאג דיר, זרע חומר שעורים חמישים שקל כסף, ווי מען קען פארזעהן, און מידי דלאו בני זריעה נינהו, די זאכן וואס דארט קען מען נישט פארזעהן, אינן נפדין בדמים הללו, ווערן זיי נישט אויסגעלעזט מיט דעם חשבון חמישים שקל, אלא בשוויו, נאר וויפיל די ווערט פון דעם איז א ראיה איך דארף ברענגען אז עס רעדט זיך אזעלכע נקעים און אזעלכע גריבער אז מען קען נישט פארזעען ווייל עס שטייט דומיא דסלעים שסתם סלע אינו ראוי לזריעה, סתם סלע איז נישט ראוי צו פארזעען, דקשה, ס'איז א הארטע זאך. פרעגן מיר די קשיא, אויב אזוי, אפילו דעמאלט ווען ס'איז ווינציגער ווי צען טפחים, אויב ס'איז נישט ראוי צו פארזעהן, איז דאך עס נישט קיין זרע, פארוואס ווערט עס געמאסטן? האבן מיר גענטפערט, נגאני דארעא מיקרו, הנקעים, די לעכער, די גריבער, קרויין ווערן אנגערופן אגנות הקרקע, די רעזערוון פון דער ערד, שהמים מתמצים לתוכם, דארט האלט זיך אויף וואסער, כמו, ס'איז פון דעם לשון ווי עס שטייט וישם באגנות, און די סלעים, אויב זענען נישט הויעך קיין צען טפחים, שדרא דארעא, מקום הסלעים, די ארט פון די שטיינער, אין להם שם סלעים לעצמם, זיי האבן נישט קיין באזונדערע נאמען אז ס'איז שטיינער, זיי ווערן בטל צו דער ערד, אלא על שם הקרקע הם נקראים, זיי ווערן אנגערופן אויף דער נאמען פון דער ערד, שדראות הקרקע. און ביי מכר איז דער דין אז עס אפילו דארט וואו עס איז ראוי לזריעה ווערט עס נישט געמאסטן. פרעג איך דיר הכא מאי לגבי קידושי אשה, האט מקדש געווען א פרוי ער האט געזאגט ער האט א בית כור, אם היו בו סלעים ונקעים של י טפחים, ס'איז געווען שטיינער וואס זענען געווען הויעך צען טפחים אדער גריבער טיף צען טפחים, ואינם מלאים מים, און זענען נישט געווען פול מיט וואסער, צי זאגן מיר להקדש מדמינן לה, כ'גלייך עס צו צו הקדש, ונמדדין עמה, ביי הקדש האבן מיר דאך געזאגט אויב ס'איז נישט פול מיט וואסער ס'ראוי צו פארזעען ווערט עס געמאסטן צוזאמען מיט די פעלד. אדער למכר מדמינן לה, ווען ער האט אים פארקויפט, זאגן מיר ווערט דאס נישט גערעכנט אין דעם חשבון, ווייל א מענטש וויל נישט געבן די געלט פאר א פעלד און ס'זאל אויסקוקן ווי צוויי און דריי פעלדער, איז דא אויך גלייך צו מכר ואינם נמדדין, און דאס ווערט נישט געמאסטן. ממילא הייסט עס אויב דאס פעלט צו צו דעם בית כור אן דעם איז נישטא קיין בית כור, הייסט עס אז ער האט נישט קיין בית כור. האט די גמרא געזאגט, דער שכל זאגט איך גלייך צו צו הקדש, ס'ווערט יא גערעכנט, כאטש ס'איז א שווערערע טרחה, אבער ער זאגט איך וועל זיך באמיען און איך וועל ברענגען פון דארט די תבואה. ברוך השם, מסכת קידושין, דף ס"א עמוד א', די משנה זאגט די משנה, רבי מאיר אומר, רבי מאיר זאגט, כל תנאי, ווען איינער מאכט א מעשה און ער טוט זיך אויסנעמען א תנאי, שאינו וואס דער תנאי איז נישט כתנאי בני גד ובני ראובן, ער איז נישט געווארן געמאכט דער תנאי, דעם זעלבן וועג וואס איז געווארן געמאכט דער תנאי וואס משה רבינו האט געמאכט מיט די בני גד ובני ראובן, אינו תנאי, איז דאס נישט קיין תנאי, דאס הייסט אז ביי יעדן תנאי דארף מען טאפלען, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, ויאמר אליהם, משה רבינו האט געזאגט צו די בני גד ובני ראובן, אם יעברו בני גד ובני ראובן, אויב זיי וועלן גיין באוואפנט פאר די אידן, דעמאלט וועלן זיי באקומען ארץ הגלעד, וכתיב, און אויך שטייט אין פסוק, ואם לא יעברו חלוצים, אויב זיי וועלן נישט גיין באוואפנט פאר די אידן, ונאחזו בתוככם, וועלן זיי באקומען א חלק מיט אייך צוזאמען, זיי וועלן נישט באקומען אין ארץ הגלעד אנטקעגן זיי א חלק פון ארץ כנען, נאר זיי וועלן גלייך זיין ווי איר. פארוואס האט מען דאס געדארפן טאפלען? וואס האט מען געדארפן זאגן דעם אם לא יעברו? איז פון דעם א ראיה אז אויב מען זאל נישט געווען טאפלען, מען זאל נישט געווען זאגן דעם ואם לא יעברו ונאחזו בתוככם, וואלטן זיי געווען גע'ירש'נט די ארץ גלעד, אפילו זיי זאלן נישט דורכגיין דעם ירדן, כאטש משה רבינו האט געזאגט אם יעברו, אויב זיי וועלן דורכגיין דעמאלט ונתתם, אבער. מיר האלטן נישט מכלל הן אתה שומע לאו, דאס גייט מיר דער פסוק דערציילן, איז די זעלבע זאך וועט אויסקומען, אז איינער וועט געבן א גט צו א פרוי, און ער וועט איר זאגן, על מנת שתתני לי מאתים זוז, און ער האט נישט געדאפעלט, ער האט נישט געזאגט די אנדערע העלפט ואם לא תתני לי, אויב דו'סט מיר נישט געבן לא יהא גט, דאס האט ער ניט געזאגט, איז דער תנאי פון די מאתים זוז גארנישט, אפילו זי האט נישט געגעבן די מאתים זוז, איז די גט א גט, אזוי ווי מיר זעען אז משה רבינו עליו השלום האט געדארפן טאפלען. נאך א זאך לערן איך זיך אפ פון דארטן. אז עס דארף זיין תנאי קודם למעשה, די מעשה איז דאך דארט געוועזן וועלכעס וואס מען גיט זיי ארץ גלעד, און דער תנאי איז געווען אם יעברו חלוצים, ווייל משה האט נישט געזאגט תנו להם מען האט צו געבן אם יעברו, נאר האט אנגעהויבן פון דער צווייטע העלפט ער האט אנגעהויבן פון דעם תנאי, ווייזט אויס אז אויב מען האט פריער דערמאנט די מעשה און נאכדעם די תנאי, קען נישט קומען דער תנאי און מבטל זיין די מעשה פון דער מתנה וואס איז געווען פריער. ס'מוז זיין תנאי קודם למעשה. אויך איז א ראיה אז עס דארף זיין הן קודם ללאו.

די דריי זאכן זאגט רש י לערן איך אפ פון תנאי בני גד ובני ראובן, אין אמת'ן איז דא נאך זאכן וואס די גמרא זאגט אויף אנדער ארט כ'לערן אפ, אט לערן איך אפ אז דארף זיין תנאי בדבר אחד און מעשה בדבר אחד, ס'זאל נישט זיין אין איין זאך, למשל ווען ער זאגט צו איר הרי זה גיטך והנייר שלי, אדער ער זאגט דאס איז דיין גט אויב דו'סט מיר צוריק געבן די פעיפער, אדער ביי מתנה ער זאגט איך גיב דיר דעם אתרוג במתנה אויב דו'סט מיר צוריק געבן, איז דאס נישט קיין תנאי און די מעשה בלייבט אפילו מען האט נישט צוריק געגעבן, ווייל עס זעהט אויס פון זיינע ווערטער חכי טלילא, נאך א זאך לערנט מען אפ פון דא, אז דארף זיין אזא איין מעשה, וואס די מעשה קען מען מקיים זיין דורך א שליח, דעמאלט העלפט א תנאי, ווי איז אבער א מעשה קען נישט זיין דורך א שליח, דעמאלט העלפט נישט קיין תנאי, למשל ביי חליצה, דער תנאי וואס קומט איז נישט קיין תנאי. נאך לערנט מען אפ פון דעם, ס'דארף זיין אזא איין תנאי וואס מ'קען אים מקיים זיין, אויב ער זאגט אם תעלי לרקיע זאל דער גט זיין א גט, איז נאר מפליגה בדברים און דער גט איז נישט קיין גט. די משנה, ר' חנינא בן גמליאל אומר, ר' חנינא בן גמליאל קריגט. ער זאגט אז א תנאי כפול דארף נישט זיין, די אנדערע זאכן קריגט ער נישט, די אנדערע דינים פון תנאי וואס מען לערנט אפ פון תנאי בני גד ובני ראובן קריגט ער נישט, ער זאגט נאר מען דארף נישט טאפלען דעם תנאי ווייל מכלל הן ווייס איך לאו, איי פארוואס האט מען דארט געטאפלט? צריך הדבר לאומרו, דארט האט מען געמוזט טאפלען, שאלמלא כן, מען זאל דארטן נישט געווען טאפלען, יש במשמע, קאן מען מיינען, שאפילו בארץ כנען לא ינחלו, מען זאל דארט נישט געווען טאפלען, מען זאל נאר געווען זאגן אם יעברו גיט מען זיי די לאנד. גלעד, וואלט איך געמיינט, אויב זיי גייען נישט פאראויס פאר די אידן חלוצים, האבן זיי שאדן און זיי באקומען גארנישט ניט קיין חלק, נישט אין גלעד און נישט אין ארץ כנען, דעריבער האט מען זיי געדארפן זאגן, אם לא יעברו, וועלן זיי נישט היזק האבן זייער חלק. וואס איז דער אפילו? שאלמלא כן יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו, איז רש"י טייטש דער אפילו הייסט, אפילו ארץ כנען שהיו קצין בה, זיי האבן עס צו זיי האבן געמיאוסט אין דעם ווייל זיי האבן געהאט אסאך מקנה און זיי האבן דארטן נישט געקאנט זיין מיט זייער מקנה, איז דארטן זאלן זיי אויך נישט טון. ס'געפעלט אבער נישט די רבינו תם די ווערטער שהיו קצין בה וואס הייסט נישט געגליכן ארץ ישראל לערנט תוספות פשט לא מבעיא ארץ גלעד וועלן זיי נישט ירש'נען וואס זיי האבן דאך געהאט א יפה כח אין ארץ גלעד אויב זיי גייען פאראויס פאר די אידן באוואפנט ממילא אז זיי גייען נישט איז א סברה אז דארט אז מען גייט נישט פאראויס פאר די אידן איז הורע כוחם, נאר אפי' אין לאנד כנען וואס זיי האבן נישט קיין יפה כח אז זיי גייען פאראויס, ווייל אויב זיי גייען פאראויס באקומען זיי דאך נישט אין לאנד כנען, דאך ווערט ערגער זייער כח דארטן אויב מען גייט נישט באוואפנט, אויב זאל נישט זיין די כפילות פון דעם תנאי פון אם לא יעברו ונאחזו בתוככם בארץ כנען. רש"י. כל תנאי שאינו כפול כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי. וואס הייסט ס'איז נישט קיין תנאי? און די מעשה בלייבט. ואף על פי שלא נתקיים התנאי, אפילו מ'האט נישט מקיים געווען דעם תנאי, נתקיימו הדברים, די זאך בלייבט, כגון צום ביישפיל, ער גיט א גט צו דער פרוי און ער זאגט צו איר, הרי זה גיטך, דאס איז דיין גט, על מנת שתתני לי מאתים זוז, אויב דו'סט מיר געבן מאתים זוז איז דער גט א גט, ולא פירש און ער האט נישט ערקלערט לכפול צו טאפלען, ואם לא תתני לי אז דו'סט מיר נישט געבן, לא יהא גט, דאס האט ער נישט געזאגט. אין כאן תנאי של מאתים זוז כלל, איז זאגן מיר עס איז דא נישט דא אינגאנצן קיין תנאי, ואפילו לא נתנה, אפילו זי האט נישט געגעבן די מאתים זוז, הוי גט איז דער גט א גט, כמו שמצינו אזוי ווי מיר געפינען, שהוצרך משה רבינו עליו השלום משה רבינו האט געדארפן לכפול צו טאפלען, ואם לא יעברו חלוצים אתכם ונאחזו בתוככם, דאס האט משה געדארפן טאפלען, שמע מינה איז פון דעם א ראיה דאי לא כפל אז משה זאל נישט געווען טאפלען, היתה מתנתו קיימת וואלט זיין מתנה וואס ער גיט זיי ארץ גלעד דאס וואלט געבליבן א מתנה, ונוחלים ארץ גלעד און זיי ירשענען ארץ גלעד אפילו לא יעברו את הירדן, אפילו זיי וועלן נישט דורכגיין דעם ירדן, אף על פי שאמר כאטש משה האט געזאגט אם יעברו ונתתם, אויב איר וועט גיין וועל איך אייך געבן, דאך אפילו זיי גייען נישט וואלטן זיי אויך באקומען ארץ גלעד. ווייל לית לן מיר האלטן נישט מכלל הן פון דעם וואס איך זאג הן אויב זיי וועלן גיין חלוץ און באוואפנט פאר די אידן האבן זיי גלעד, אתה שומע לאו איז א ראיה אז זיי גייען נישט באקומען זיי נישט נאר מ'מוז טאפלען והוא הדין נמי די זעלבע זאך לערן איך אפ פון דא דבעינן תנאי קודם למעשה דעם תנאי דארף מען דערמאנען פאר די מעשה מדלא אמר האט נישט געזאגט תנו להם אם יעברו. האט פריער נישט געזאגט די מעשה נאכדעם די תנאי נאר פארקערט פריער דעם תנאי און נאכדעם די מעשה, משמע ווייזט אויס דאם אמר הכי אז ער זאל אזוי געווען זאגן פריער די מעשה דעם תנו להם פאר דעם תנאי אפילו ער זאל געווען טאפלען לא אתי תנאה קען נישט קומען די תנאי ומבטל מעשה דמתנה דקדמיה זאל מבטל זיין די מעשה וואס ער האט געזאגט פאר דעם תנאי. ושמע מינה נמי, א דריטע זאך לערנט מען אראפ פון דא, דבעינן הן קודם ללאו, אבער א תנאי דארף פריער זיין די הן פאר דעם לאו, אזוי איז דאך דא געווען ביי די תנאי בני גד ובני ראובן, דלא אמר תחילה משה רבינו עליו השלום האט נישט געזאגט פריער אם לא יעברו אל תתנו ואם יעברו ונתתם, נאר פריער האט ער געזאגט אם יעברו ונתתם הייסט עס אז די הן דארף זיין פאר דעם לאו ר' חנינא אומר אתנאי כפול לחוד פליג ער קריגט נאר אויף תנאי כפול למימר צו זאגן דאין צריך לכפול מען מוז נישט טאפלען דעם תנאי דמכלל הן נשמע לאו פון דעם יא אז אויב מען טוט דעם תנאי געשעט די מעשה, פארשטיי איך שוין אליין, אפילו ער טוט נישט דאפלען, אויב מען טוט נישט דעם תנאי די מעשה איז נישט קיין מעשה. וזה שכפלו, פארוואס האט משה רבינו עליו השלום געדארפן טאפלען דעם תנאי פון בני גד ובני ראובן? וואס האט ער אויך געדארפן זאגן ואם לא יעברו חלוצים ונאחזו בתוככם, איך האלט דאך מכלל הן אתה שומע לאו, משום צורך היה הדבר לאומרו, צוליב א געוויסן צורך, מפני דבר אחר וועגן א צווייטע זאך, נישט צו דערציילן אז דארף זיין תנאי כפול, שאלמלא כן שכפלו, ווען משה רבינו עליו השלום זאל נישט געווען טאפלען דעם תנאי, יש במשמע ווייזט אויס שאם לא יעברו, אויב זיי וועלן נישט דורכגיין באוואפנט פאר די אידן אף בארץ כנען, אויך אין לאנד כנען שמעבר הירדן והלא, און דער אנדערער זייט ירדן, מזרח זייט פון ירדן, שהיו קצין בה, וואס זיי האבן זיך דארט געמיאוסט מפני מקנה רב שלהם, זיי האבן געהאט אסאך שאף און ס'איז דארט נישט געפאלן אף בה לא יטלו, זאלן זיי דארט אויך נישט נעמען, אזוי וואלט איך געזאגט מכלל הן אתה שומע לאו דהכי הוה שמעינן, אזוי וואלט איך געזאגט, אם יעברו אויב זיי גייען פאראויס באוואפנט פאר די אידן האלטן מלחמה, ונתתם להם את ארץ גלעד, זאלסטו זיי געבן די לאנד גלעד בשביל כל חלקם, וועגן זייער גאנצע חלק, הא אבער אם לא יעברו, אז זיי זאלן נישט גיין פאראויס. יהיו נקנסים וועלן זיי ווערן געקנס'עט, ולא יטלו חלק, זיי וועלן נישט נעמען קיין חלק, לא כאן ולא כאן כלל, וועלן גארנישט נישט נעמען קיין חלק, לכך פירש גייט מען די פסוק זאגן, שאם לא יעברו, אויב זיי וועלן נישט גיין באוואפנט פאר די אידן האלטן מלחמה, לא יפסידו חלקם בכך, וועלן זיי נישט האבן קיין שאדן זייער חלק, ויטלו כאן וכאן על פי גורל, זיי וועלן האבן דעם זכות צו נעמען אין ארץ הגלעד און ארץ כנען, לויט דעם גורל ווי עס וועט אויסקומען. גמרא, פרעגט די גמרא, שפיר קאמר ליה רב חנינא בן גמליאל לרב מאיר, רב חנינא בן גמליאל האט דאך גוט געזאגט רב מאיר'ן, ווי קאָן זיך רב מאיר אָפּלערנען פֿון דאָ, אַז דאַרף זײַן תּנאַי כּפֿול? רב חנינא איז דאָך גערעכט, אַז דעריבער האָט מען דאָ געטאָפּלט, נישט צו דערציילן. אַז זיי וועלן נישט נעמען גאַנץ ארץ גלעד, דאָס ווייס איך אַליין פֿון מכּלל הן אַתּה שומע לאו, נאָר צו דערציילן, אַז זיי וועלן נישט פֿאַרלירן זייער חלק, ווי די אנדערע אפילו זיי גייען נישט האלטן מלחמה, אבער אויף דעם מאל אז זיי באקומען נישט ארץ גלעד, אויף דעם דארף מען נישט טאפלען, ווייל מכלל הן אתה שומע לאו. זאגט די גמרא אמר לך רב מאיר, רב מאיר וועט דיר אזוי זאגן, אי סלקא דעתך אויב די וועסט זאגן לאו לתנאי כפול הוא דאתא אז די פרשה גייט מיר דערציילן נישט דעם דין פון תנאי כפול, נאר גייט מיר דערציילן, אפילו זיי וועלן נישט גיין פאראויס פאר די אידן באוואפנט, וועלן זיי נישט האבן קיין שאדן זייער חלק אין גאנץ ארץ ישראל. נו, דו ווילסט זאגן אז דאס או אז זיי וועלן נישט באקומען גלעד, ווייס איך אליין מכלל הן אתה שומע לאו, נאר דער פסוק גייט מיר דערציילן אז זיי גייען נישט פאראויס, האבן זיי נישט קיין שאדן, אויב אזוי, לכתוב זאל נאר שטיין ואם לא יעברו, ונאחזו בתוככם? וועל איך שוין טייטשן אז אויב זיי גייען נישט חלוצים זענען זיי גלייך ווי אלע אידן, זיי האבן נישט קיין שאדן. בארץ כנען, למה לי, וואס האט מען זיי געדארפן זאגן ונאחזו בתוככם בארץ כנען? בארץ כנען ווייזט אויס א מיעוט אז זיי נעמען בארץ כנען, אבער זיי וועלן נישט נעמען אין ארץ גלעד אנטקעגן דעם חלק וואס קומט צו אין ארץ כנען. שמע מינה איז פון דעם א ראיה לתנאי כפול הוא דאתא, דעריבער דארף מען באזאגן דעם בארץ כנען צו זאגן אז אם לא יעברו איז דעמאלט וואס איך גיב ענק ארץ גלעד איז גארנישט ניט, נאר וועט האבן כנען, ווען ער זאל נישט געווען טאפלען וואלט די מתנה געווען א מתנה אפילו זיי גייען נישט חלוצים, ווייל מכלל הן ווייס איך נישט קיין לאו. פרעגט די גמרא ורב חנינא בן גמליאל, איז דאך א קשיא אויף רב חנינא בן גמליאל, די בארץ כנען איז דאך נאר איבריג, דארף איך דאך זאגן אז די בארץ כנען גייט מיר זאגן, דערציילן, אז מען דארף האבן תנאי כפול, איך זאג נישט מכלל הן אתה שומע לאו, ער זאגט אזוי, אי לא כתב רחמנא בארץ כנען, ווען דער פסוק זאל מען נאר שרייבן ונאחזו בתוככם, ס'זאל נישט שטיין בארץ כנען. הוה אמינא וואלט איך געזאגט ונאחזו בתוככם בארץ גלעד אז זיי באקומען א חלק אין ארץ גלעד, אבל ארץ כנען כלל לא, וואס מיינט ער צו זאגן כלל לא? אז נישט זיי באקומען א חלק אין ארץ כנען, און אויך זיי באקומען נישט קיין חלק אין גלעד אנטקעגן דעם חלק וואס קומט צו אין ארץ כנען. דעריבער זאגט מיר דער פסוק בארץ כנען, אז אויך אין דעם לאנד כנען וועלן זיי נעמען, כאטש זיי האבן נישט געהאלפן דאס אייננעמען. אבער דאס או אז זיי וועלן נישט באקומען גאנץ גלעד, דאס דארף איך נישט האבן קיין פסוק, ווייל מכלל הן אתה שומע לאו. ורב מאיר איז דאך שווער אויף רב מאיר'ן, דער בארץ כנען איז דאך מער נישט איבריג, לויט ווי רבי חנינא בן גמליאל האט געזאגט. רב מאיר זאגט אזוי, ס'איז יא איבריג, בתוככם, ווען ס'זאל נאר שטיין ונאחזו בתוככם, און ס'זאל ניט שטיין בארץ כנען, איז כל היכא דאית לכו משמע וואלט אויסגעוויזן אומעדום וואו מ'האט אז זיי האבן א חלק גלייך ווי אלע אנדערע אידן, דעריבער האט מיר די תורה געשריבן בארץ כנען, ממעט זיין אז ארץ גלעד וועלן זיי נישט נעמען לויט די מתנה וואס איך האט פריער געזאגט ונתתם להם, ווייל דער פסוק דערציילט מיר דא אז כאטש ער האט געזאגט משה רבינו אויב זיי גייען חלוצים גיט ער זיי גלעד, אבער מכלל הן וואלט איך נישט געוואוסט קיין לאו, דארף מען מיר זאגן בארץ כנען א מיעוט מ'וועט נישט נעמען אין גלעד כנגד דעם חלק אין ארץ כנען. רש"י, תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אמר רב חנינא בן גמליאל, משל למה הדבר דומה, א משל, משה זאך, צו וואס איז עס גלייך? לאדם שהיה מחלק נכסיו לבניו, איינער האט צוטיילט זיין פארמעגן צו זיינע זין. אמר האט ער געזאגט, פלוני בני, דער זין, ירש שדה פלונית, וועט ירשענען די פעלד, מ'וועט עס א נאמען געבן אלף,

ירש עם אחיו בשאר נכסים, וועט ער ירש'ענען צוזאמען מיט זיינע ברידער אנדערע פעלדער, דא איז אויך אזוי, די אנדערע שבטים נעמען ארץ כנען, זיי גיבן גארנישט ניט, זיי נעמען, און די צוויי שבטים, גד און ראובן, זיי גיבן עפעס. מאתים זוז, וואס איז דא די מאתים זוז? זיי גייען דורך דעם ירדן, גייען פאראויס האלטן מלחמה, וועלן זיי נעמען די לאנד גלעד, און אויב זיי וועלן נישט דורך גיין, וועלן זיי נישט האבן קיין שאדן זייער חלק אין לאנד כנען, דאס הייסט די אנדערע נכסים, די פעלד א' און די פעלד ב'. מי גרם לו, ווער האט אים גורם געווען, אויב ער גיט נישט די מאתים זוז לירש עם אחיו בשאר נכסים, ער זאל ירש'נען מיט זיינע ברידער די אנדערע פעלדער, כפילו גרם לו, דאס האט גורם געווען וואס מען האט געטאפלט, מען זאל נישט געווען טאפלען, וואלט איך געזאגט אויב ער גיט נישט די מאתים זוז, נעמט ער אויף אין דעם פעלד דעם חלק וואס עס קומט אים, אבער די אנדערע פעלדער וואס מען האט באשטימט פאר די ברידער נעמט ער גארנישט, און אוודאי און אוודאי ער וועט נישט נעמען אין דעם פעלד ג' כנגד שאר נכסים, דא איז אויך די בני גד און די בני ראובן די דאס וואס מען האט געמאכט די כפילות האט גורם געווען אז זאלן נעמען זייער חלק אין לאנד כנען, ווייל אויב מען זאל נישט געווען טאפלען וואלט איך געזאגט זיי נעמען דארט גארנישט, נאר אין גלעד דאס וואס קומט זיי אויס אויף זייער חלק. פרעגט די גמרא, והא לא דמיא משל למתניתין, דער משל איז נישט גלייך צו דער משנה. התם קתני, אין דער משנה האט מען געלערנט, יש במשמע, אז אויב מען זאל נישט געווען טאפלען, וואלט איך געזאגט, שאפילו בארץ כנען לא ינחלו, אז זיי וואלטן אינגאנצן גארנישט ניט באקומען, נישט אין גלעד, און נישט אין ארץ כנען, אזוי איז דאך דער לשון דער משנה, שאלמלא כן יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו, אפילו כנען וואס איז נישט ביי זיי אזוי געליבט, וועלן זיי אויך נישט ירש'ענען, אלמא זעען מיר דאך כפילא דער טאפלען, לארץ גלעד נמי מהני. דאס האט אויפגעטון אויף גלעד אויכעט מען זאל באקומען, מען זאל נישט געווען טאפלען וואלט מען גארנישט נישט געווען באקומען. והכא קתני, און דא ביי די משל שטייט מי גרם לו לירש עם אחיו בשאר נכסים, וועלכעס האט געברענגט ער זאל ירש'ענען מיט די ברידער די אנדערע נכסים, די אנדערע נכסים דאס איז דאך רופט זיך דאך אן ביי אונז כנען, כפילו גרם לו, דאס האט געברענגט דער טאפלען. אלמא, זעה איך, כפילא דער טאפלען דאס וואס ער האט געזאגט ואם לא יתן יירש עם אחיו איז לשאר נכסים הוא דקמהני, דאס האט נאר אויפגעטון אויף די אנדערע נכסים, אבער אויף די פעלד וואס ער האט געזאגט אז יתן מאתים זוז ויירש שדה פלונית אויף די שדה פלונית אפילו ווען ער גיבט נישט קיין מאתים זוז וואלט ער באקומען א חלק, דער כפל האט נאר אויפגעטאן אויף די צוויי פעלדער וואס ער האט אוועקגעגעבן די ברידער, איז דאך ביי אונז ווי מיר שטעלן צו איז די שאר נכסים איז דאך וואס מ'האט געגעבן די שדה א' די שדה ב' איז גלייך ווי לאנד כנען און וואס ער גיבט דעם דריטן זון. דאס איז גלעד, און וואס דארף ער געבן מאתים זוז איז ביי אונז דאס דארפן גיין חלוצים, שטייט אין דער משנה אז די טאפלען טוט אויף אויף אלעס, אפילו אויף גלעד אויכעט, מען זאל באקומען, אָן דעם טאפלען וואלט מען גארנישט ניט באקומען, און ביי דעם משל זאגן מיר אז גלעד וואלטן זיי באקומען א חלק גלייך ווי אנדערע, נאר זיי וואלטן נישט באקומען אין לאנד כנען. זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא, הא מקמי דנימא ליה רב מאיר ונאחזו, איידער רב מאיר האט צו זיי געזאגט אם כן נכתוב ונאחזו, רב חנינא האט געמיינט אז די גאנצע זאך דרשנ'ט רב מאיר אויף תנאי כפול, אז דער האט ער אים געזאגט. האט רב חנינא געזאגט צו רב מאיר'ן, אויב ס'זאל נישט זיין געטאפלט אין פסוק, וואלטן זיי גארנישט ניט באקומען, אפילו ארץ כנען וואלטן זיי נישט באקומען, און אוודאי און אוודאי וואו עס איז זייער געליבט וואלטן זיי נישט באקומען, ווייל מכלל הן זאג איך לאו אז אויב לא יעברו גיט מען זיי גארנישט גלעד, און אוודאי און אוודאי כנען נעמען זיי נישט, ווייל זיי זענען דאך נישט געגאנגען אייננעמען. איז אין דער משנה האט מען געלערנט אז די כפילה טוט טאקע אויף אויף אלעס, סיי אויף אותה שדה סיי אויף שדות אחרות, הא לבתר דנימא ליה רבי מאיר ונאחזו, און די ברייתא וואס ס'שטייט אז גלעד וואלטן זיי סייווי באקומען, וואס טאפלט מען די כפילה, דאס טוט מען נאר אויפטון אויף ארץ כנען, דאס איז נאכדעם וואס רבי מאיר האט אים געזאגט אז ס'גענוג ס'זאל מען שטיין ונאחזו בתוככם, וואס דארף מען שטיין בארץ כנען? האט אים ר' חנינא געזאגט, די בארץ כנען דארף איך האבן צו נעמען א חלק אין לאנד כנען, ס'זאל נישט שטיין די בארץ כנען, וואלט איך געזאגט אז ונאחזו בתוככם מיינט מען נאר אין גלעד, אבער אין ארץ כנען זאלן זיי גארנישט נישט באקומען.

זע איך דאך איך דארף טאפלען א תנאי כפול, איך זאל נישט געווען טאפלען, ווען איך זאג אם תיטב שאת, וואלט איך געזאגט אפילו לא תיטב וועט מען אויך מוחל זיין, ווייל א תנאי וואס מען טאפלט נישט איז גארנישט. אלא לרב חנינא, רב חנינא זאגט מכלל הן אתה שומע לאו, למה לי,

אויב דו וועסט נישט טון קיין גוטע מעשים, לא אגרא ולא דינא, האט מען נישט קיין שכר און מען טוט נישט שטראפן, דעריבער גייט מיר די תורה צו דערציילן לפתח חטאת רובץ, אז אויב לא תיטב איז דא א פורעניות אויך, אבער אין אמת'ן ווייסן מיר אומעדום אז מכלל הן אתה שומע לאו, און דא וואלט איך אויך געזאגט אתה שומע לאו. דא איז אבער א צווייטע טעם, רש"י. פרעגט די גמרא, בשלמא לרב מאיר, דאס וועט זיין גוט לויט ר' מאיר'ן, היינו דכתיב וואס שטייט אין פסוק אז תנקה מאלתי, אברהם האט איבער געשוואוירן אליעזר'ן אויב ער גייט נישט צו דעם הויז פון זיין משפחה נעמען א פרוי פאר יצחק'ן זאל חל זיין אויף אים די שבועה. אבער פון א כלל קען איך דאך נישט וויסן די צווייטע זאך זייט אז אויב ער וועט גיין וועט נישט חל זיין די שבועה, דעריבער דארף דער פסוק זאגן אויב דו וועסט גיין אז תנקה מאלתי דעמאלט וועסטו זיין ריין פון מיין שבועה. אלא לרב חנינא בן גמליאל למה לי, אבער לויט רב חנינא בן גמליאל וואס דארף מיר דער פסוק זאגן אויב דו וועסט גיין אל בית אבי וועסטו זיין ריין פון די שבועה, מען ווייסט דאך אליין, די שבועה איז דאך נאר געוועזן אויב ער וועט ניט גיין, פארשטייט זיך אז אויב ער וועט גיין וועט ער זיין ריין, מוז איך דאך זאגן פון דעם אז אויב דער פסוק זאל מען נישט געווען טאפלען וואלט דער תנאי נישט מבטל געווען די שבועה, אפילו ער זאל גיין וואלט אויף אים אויך חל געווען די שבועה אויב ער וועט נעמען מבנות כנען.

ולא ניחא ליה לדידהו, און די משפחה איז נישט צופרידן, וואלט איך געוואלט מיינען מייתי בעל כרחייהו, מען זאל איר ברענגען כאטש די משפחה וויל נישט, דארף מען דא שטיין אין פסוק, אבער אויב די קרובים ווילן דיר נישט געבן וועסטו זיין ריין פון דער שבועה, פרעגט די גמרא, אם לא תאבה האשה למה לי, אין פסוק שטייט אויב די פרוי וויל נישט וועסטו זיין ריין פון די שבועה, איצטריך דארף דאס האבן, סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען, היכא דניחא להו לדידהו, די משפחה באשטייט אז זי זאל ווערן די פרוי פון יצחק'ן, ולא ניחא לה לדידה און זי איז נישט צופרידן, נייתי בעל כרחה, זאל מען איר ברענגען בעל כרחה, קמשמע לן אין, אז אויב ס'איז נישט ברצונה, אז זי וויל נישט זאל מען איר נישט ברענגען. פרעגט די גמרא, בשלמא לרב מאיר, לויט רב מאיר'ן איז גוט, היינו דכתיב, וואס שטייט אין פסוק, אם בחקותי תלכו, אויב איר וועט גיין אין מיינע געזעצן, ווי דער אויספיר פון פסוק, וועל איך אייך געבן גוטס, ואם בחקותי תמאסו, און אויב ס'וועט זיין די פארקערטע וועל איך אייך שטראפן. פארוואס? ווייל לויט ר' מאיר'ן איז דאך מכלל הן, ווייס איך נישט קיין לאו, דארף מען אויכעט שטיין דער אם בחקותי תמאסו. אלא לרב חנינא בן גמליאל למה לי, וואס דארף מען זאגן אם בחקותי תמאסו, איך קען דאך וויסן מכלל ברכה, קען איך דאך וויסן קללה. זאגט די גמרא איצטריך לויט רב חנינא דארף איך אויכעט האבן דעם ואם בחקותי תמאסו, סלקא דעתך אמינא, איך וואלט געוואלט מיינען, אם בחקותי תלכו, די ברכה, דעמאלט וועל איך אייך בענטשן, אם בחקותי תמאסו, לא ברכה ולא קללה, קמשמע לן, דארף מיר דער פסוק דערציילן אז דעמאלט איז קללה. פרעגט די גמרא בשלמא לרב מאיר, לויט ר' מאיר'ן וואס ער לערנט מכלל הן אתה שומע לאו, היינו דכתיב איז גוט וואס שטייט אין פסוק אם תאבו ושמעתם אז איר וועט וועלן איר וועט הערן וועט איר עסן די בעסט פון לאנד, ואם תמאנו און אויב איר וועט ניט וועלן ומריתם איר וועט ווידערשפעניגן וגומר ווי דער אויספיר פון פסוק איז דארט חרב תאכלו ווייל ר' מאיר זאגט דאך, פון דעם הן ווייס איך נישט קיין לאו. אלא לר' חנינא בן גמליאל וואס ער לערנט מכלל הן אתה שומע לאו, למה לי, וואס דארף מען שטיין דער ואם תמאנו ומריתם, זאגט די גמרא איצטריך איך דארף עס זאגן. סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען אם תאבו אויב איר ווילט טובה וועל איך געבן גוטס, אם תמאנו, אויב איר וועט נישט וועלן פאלגן, לא טובה ולא רעה, וועט זיין נישט קיין גוטס און נישט קיין שלעכטס, קא משמע לן, דארף מען דער פסוק דערציילן, אז אויב תמאנו ומריתם, דעמאלט וועט זיין רעה.